בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות, דף צדיק ב', מ'הייבן אן דף צדיק א' עמוד ב', דריי שורות פון אונטן, אמר רמי בר חמא, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געזאגט, ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות, ראובן האט פארקויפט א פעלד צו שמעון אן קיין אחריות, פשט, ראובן האט געזאגט פאר שמעון, איך פארקויף דיר דעם פעלד, אבער טאמער איינער גייט עס צוכאפן פון דיר, לאמיר זאגן איך בין שולדיג געלט פאר איינעם און יענער העט קומען און העט עס צוכאפן פון דיר, אדער אלס א צווייטע סיבה איינער העט עס צוכאפן כדין, נעם איך נישט קיין אחריות, איך גיב דיר נישט צוריק די געלט. פיין, שמעון האט מסכים געווען און ער האט געקויפט די פעלד. ואתא שמעון, יעצט איז געגאנגען שמעון, ומכרה לראובן באחריות, און ער האט עס צוריק פארקויפט צו ראובן, אבער מיט אחריות. ער האט געזאגט פאר ראובן אז טאמער איינער כאפט דיך צו די פעלד נעם איך אחריות איך וועל דיר צוריק צאלן אדער כ'וועל אים באצאלן די געלט וואס ער זוכט פשט איך נעם יא אחריות און וואס איז געשען נאכדעם ואתא בעל חוב דראובן וקטריף ליה מיניה יעצט רוקט זיך אן עפעס א אלטע בעל חוב פון ראובן א מענטש וואס ראובן איז שוין לאנג צוריק שולדיג געלט און ער כאפט צו די פעלד פון ראובן זאגט רמי בר חמא דינא הוא דאזיל שמעון ומפצי ליה איז די דין איז אז שמעון דארף דא מפצה זיין שמעון דארף דא באצאלן, פארוואס? ווייל למעשה האט שמעון פארקויפט די פעלד צוריק צו ראובן באחריות, שמעון האט זיך אונטערגענומען אחריות, און דא דא א בעל חוב וואס כאפט צו די פעלד, שוין, שמעון האט גענומען אחריות, דארף יעצט שמעון באצאלן אויף דעם. אמר ליה רבא, האט רבא געזאגט, ניין, נהי דאחריות דעלמא קביל עליה, אחריות דנפשיה מי קביל עליה, זאגט רבא, שמעון האט זיך טאקע אונטערגענומען אחריות אויפן פעלד, טאמער ס'קומט פון א צווייטע פלאץ, ס'טייטש אזוי, לאמיר זאגן אז די פעלד האט זיך נישט אנגעהויבן דא ביי ראובן, לאמיר זאגן די פעלד האט זיך אנגעהויבן ביי משה, משה האט געהאט א פעלד, משה האט עס פארקויפט פאר ראובן, ראובן האט עס פארקויפט פאר שמעון אן קיין אחריות, און נאכדעם האט שמעון צוריק פארקויפט פאר ראובן מיט אחריות. גוט, יעצט קומט עפעס א אלטע בעל חוב פון משה, עפעס א איד וואס משה איז אים שולדיג געלט, און ער וויל עס יעצט צונעמען פון ראובן, ווייל ער גייט צו משה, משה זאגט איך האב שוין נישט די פעלד, כ'האב עס פארקויפט פאר ראובן, גייט ער צו ראובן, ער זעט טאקע די פעלד ביי ראובן און ער וויל עס צוכאפן, דא אוודאי זאגט רבא דארף שמעון באצאלן אויף דעם, שמעון דארף גיין צום בעל חוב אדער געבן געלט אדער צוריק צאלן די געלט פאר ראובן, פארוואס ווייל שמעון האט זיך אונטערגענומען אחריות, אבער דאס איז נאר ווען ס'איז א צווייטע פראבלעם, ווען משה איז דער וואס האט געמאכט דא די פראבלעם, משה איז דער וואס שולדיג געלט אויף דעם נעמט שמעון אחריות, אבער דא וואס ראובן אליין איז דער וואס איז שולדיג געלט, זאגט רבא אז אוודאי נעמט נישט שמעון אחריות אויף דעם, און וואס איז פשט פון דעם זוי ארבעט דאס לומדיש, איז ווי די מפרשים זענען מסביר, ווייל בעצם איז דאך דא צוויי וועגן וואס א מענטש קען גובה זיין א חוב, אדער פון נכסים בני חורין, אדער פון נכסים משעבודים, וואס איז פשט פון די ביידע וועגן, פשט איז לאמיר זאגן איינער איז שולדיג פאר א צווייטן געלט, קען ער גיין צו יענעם, צו דעם מענטש וואס איז אים שולדיג געלט, און ער זאגט אים, געב מיך געלט, זאגט יענער, כ'האב נישט קיין געלט, אבער כ'האב קרקעות, דאס טייטשט נכסים בני חורין, ער נעמט אים צו די קרקעות. שפעטער איז דא אמאל איינער וואס האט נישט קיין געלט און נישט קיין קרקעות, ער האט נישט קיין נכסים בני חורין, דעמאלטס דארף מען אנהייבן זוכן משעבודים. וויאזוי זוכט מען משעבודים? מען הייבט אן זוכן. ווען איז געווען די לעצטע מאל האסט געהאט א קרקע? האסט געהאט א קרקע לעצטע וואך? וואס איז געשען מיט דעם? האסט עס פארקויפט פאר יענעם? וואס האט יענער געטון מיט דעם? יענער האט עס פארקויפט פאר א דריטן? מען זוכט ווער דער בעל הבית און מען שלעפט עס צו. דאס טייטשט נכסים משעבודים. און ממילא זאגט רבא אזוי. ווען משה איז שולדיג געלט פאר איינעם, און יענער קומט צו משה, און בעט צוריק די חוב, זאגט משה איך האב נישט. בעט ער אים א שטיקל קרקע, זאגט משה איך האב נישט, איז שוין, לאמיר זען וואס איז געשען מיט די קרקע וואס משה האט געהאט, משה האט געהאט א שטיקל קרקע, מען הייבט אן אויספארשן, מען זעט ער האט עס פארקויפט פאר ראובן, שפעטער וואס איז געשען מיט דעם, ראובן האט עס פארקויפט פאר שמעון, שלא באחריות, שמעון האט עס צוריק פארקויפט פאר ראובן מיט אחריות, דא ווען מען כאפט צו דעם פעלד, דא קומט אריין שמעון, ווייל שמעון איז דא א חלק פונעם קייטל, שמעון האט דא פארקויפט למעשה די פעלד פאר ראובן מיט אחריות, און אז די בעל חוב פון משה למעשה כאפט עס צו גייט עס דורך שמעון, איז אוודאי דארף שמעון באצאלן פאר ראובן, אבער זאגט רבא ווען דער בעל חוב פון ראובן קומט און ער גייט צו ראובן און ער זאגט דו ביסט מיר שולדיג געלט, און ער זעט ס'איז דא דא א פעלד ביי ראובן און ער כאפט עס צו, ס'איז נכסים בני חורין, דא גייט עס נישט דורך שמעון, ס'איז נישט פשט אזוי ווי פריערט אז מ'קוקט ווי ס'איז געווען, ס'איז געגאנגען דורך משה, פון משה צו ראובן, פון ראובן צו שמעון, פון שמעון צוריק צו ראובן, ניין! ער גייט צו ראובן דו ביסט מיר שולדיג געלט, און אז דו האסט נישט קיין געלט האסטו א שטיקל קרקע, ער כאפט צו די קרקע, און דא האט זיך עס געענדיגט, דאס האט נישט קיין שום שייכות נישט מיט שמעון, און ממילא זאגט רבא ביי אזא אופן, אוודאי האט שמעון זיך נישט אונטערגענומען קיין אחריות, און אוודאי דארף נישט שמעון צוריק באצאלן דעם פעלד פאר ראובן, זאגט אבער די גמרא, ומודה רבא בראובן שירש שדה מיעקב, ומכרה לשמעון שלא באחריות ואתא שמעון ומכרה לראובן באחריות, וואס איז טאמער ס'איז נישט געווען דא קיין משה, נאר ס'איז געווען דא א יעקב דער טאטע פון ראובן, יעקב דער טאטע איז געווען שולדיג געלט פאר איינעם, און יעקב איז געשטארבן, און ראובן האט גע'ירשנ'ט דער פעלד, יעצט איז ראובן געגאנגען און האט פארקויפט דער פעלד פאר שמעון אן אחריות, און שמעון האט עס צוריק פארקויפט צו ראובן מיט אחריות, און יעצט ואתא בעל חוב דיעקב וקטריף ליה מיניה, יעצט קומט דער בעל חוב פון יעקב פונעם טאטן און כאפט צו דער פעלד פון ראובן, איז דא איז רבא מודה, דינא דאזיל שמעון ומפצי ליה מיניה, דא דארף שמעון באצאלן פארוואס? מאי טעמא? בעל חוב דיעקב כבעל חוב דעלמא דמי, דא קוקט מען אן יעקב די בעל חוב פון יעקב, פונקט ווי א בעל חוב פון משה, פשט דא זאגט מען נישט אז די בעל חוב פון יעקב איז פונקט ווי די בעל חוב פון ראובן, אז אזוי ווי די בעל חוב פון ראובן דארף שמעון נישט באצאלן די בעל חוב פון יעקב אויך נישט, ניין, א מענטש וואס ירשנ'ט א פעלד פון זיין טאטע איז כאילו ס'איז א אנדערע זאך אינגאנצן ס'האט נישט קיין שייכות צו אים, און ממילא אז די בעל חוב פון יעקב וועט קומען צוכאפן די פעלד פון ראובן, עט שמעון אדער דארפן באצאלן פאר ראובן די פעלד, אדער דארפן צאלן פארן בעל חוב די געלט, פשט שמעון האט גענומען אויף דעם אחריות. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רמי בר חמא, נאך א דין פון רמי בר חמא, ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות, דא רעדט מען א מעשה אז ראובן האט פארקויפט א פעלד פאר שמעון מיט אחריות, פשט ראובן האט זיך אונטערגענומען אז טאמער איינער עט צוכאפן די פעלד, עט ראובן באצאלן אויף דעם, אבער, שמעון ווען ער האט געקויפט די פעלד פון ראובן, האט ער נישט געהאט קיין געלט. און ממילא זקף עליו במלוה, ראובן האט מסכים געווען אז דו מוזט מיר נישט באצאלן, נאר די געלט זאל זיין ווי א הלוואה, פשט לאמיר זאגן די פעלד איז ווערט געווען טויזנט דאלער, האט ער געזאגט פאר שמעון אז די טויזנט דאלער איז א הלוואה ביי דיר, ווען דו עסט האבן וועסטו עס צאלן, קומט אויס אויב אזוי, איידער מען גייט דא ווייטער, אז עס איז דא דא בעצם צוויי פעולות וואס מען דארף דא אנקוקן, מען דארף עס אנקוקן כאילו עס איז צוויי באזונדערע זאכן, עס איז דא דא א מכירה און עס איז דא דא א הלוואה, די מכירה וועמיר אנרופן פעולה א', ראובן האט פארקויפט א פעלד פאר שמעון באחריות, חוץ פון דעם איז דא פעולה ב', דא דא א הלוואה, ראובן האט פארבארגט טויזנט דאלער פאר שמעון, יעצט ומת ראובן, איז ראובן געשטארבן, ואתא בעל חוב דראובן וקטריף לה משמעון, נאך ראובן איז געשטארבן איז געקומען א בעל חוב פון ראובן, ראובן איז פונקט געווען שולדיג געלט פאר איינעם טויזנט דאלער, און ער איז געגאנגען צו די יתומים פון ראובן זיי האבן נישט געהאט צו צאלן, איז ער געגאנגען זוכן פון די פעלדער וואס ראובן האט געהאט, האט ער געטראפן דעם פעלד, איז ער געגאנגען צו שמעון, ער האט אים געוואלט צוכאפן די פעלד, ופייסיה בזוזי, שמעון האט נישט געוואלט אויפגעבן זיין פעלד, האט ער געזאגט ווייסטו וואס, איך וועל דיר געבן געלט, און טשעפע זיך אפ פון דא, איז טאקע שמעון געגאנגען און האט געצאלט טויזנט דאלער פארן בעל חוב פון ראובן, יעצט וויל שמעון גיין צו די יתומים, און שמעון וויל זאגן פאר די יתומים איך בין ענק מער נישט שולדיג קיין געלט, פארוואס? סיי אלס פעולה א' און סיי אלס פעולה ב', וואס פשט? פשט אזוי, לאמיר אנהייבן מיט פעולה א', פעולה א' האט מען גערעדט אז ס'איז א מכירה, ראובן האט פארקויפט א פעלד פאר שמעון באחריות. וואס טייטש באחריות? באחריות איז טייטש אז ראובן נעמט זיך אונטער אז טאמער איינער וועט קומען צוכאפן די פעלד, עט ראובן באצאלן אויף דעם. און ממילא זאגט יעצט שמעון פאר די יתומים פון ראובן, דער טאג איז אנגעקומען, איינער טאקע געקומען צוכאפן די פעלד, יעצט האט עטס אן אחריות מיך צוריק צו באצאלן. נאר וואס, עטס האטס נישט געדארפט צוריק צאלן ווייל איך האב אויסגעלייגט די געלט, אבער פון דעסטוועגן עטס דארפטס באצאלן, עטס האטס דאך אן אחריות דא, איז אנשטאטס עטס זאלטס מיר יעצט דארפן צאלן, איך בין ענק דאך שולדיג געלט. איך וועל האלטן יעצט די געלט ביי מיר, די חוב, די טויזנט דאלער וואס איך בין שולדיג געווען פאר ענקער טאטע, איך וועל עס האלטן, און איך מעג עס האלטן, ווייל ענקער טאטע האט דאך אונטערגענומען אן אחריות. דאס איז אלס פעולה א'. חוץ פון דעם, זאגט שמעון פאר די יתומים פון ראובן אלס פעולה ב', דארף איך אויך נישט ענק באצאלן געלט, פארוואס? ווייל וואס איז געווען פעולה ב'? פעולה ב' איז א הלוואה, אז שמעון איז געווען שולדיג געלט פאר ראובן, און ממילא זאגט יעצט שמעון פאר די יתומים פון ראובן, דא געווען א בעל חוב וואס ענקער טאטע איז געווען שולדיג געלט פאר אים, און דער בעל חוב בעצם וואלט געדארפט פון ענק צונעמען געלט, אנשטאטס דעם איז ער געקומען צו מיר, איז איך. בין פטור געווארן פון די בעל חוב פאר ענק, פשט איך האב אפגעצאלט די חוב, און ממילא יעצט בין איך פטור פון צו באצאלן פאר ענק, ס'איז אזא בחינה פון שעבודא דרב נתן, איך בין געווען שולדיג געלט פאר ראובן, ראובן איז געווען שולדיג געלט פאר יענעם, איך האב באצאלט פאר יענעם, איז קריכטס יעצט אראפ פון מיר, איך דארף ענק מער נישט געבן פאר קיין געלט. זאגט רמי בר חמא, מיט די ביידע טענות, פון דעסט וועגן קענען די יתומים זאגן פאר שמעון, דינא הוא דאמרי ליה בני ראובן, אנן מטלטלי שבק אבון גבך, מטלטלי דיתמי לבעל חוב לא משתעבדי, פשט די יתומים קען זאגן פאר שמעון, ס'גייט אונז נישט אן, דו מוזט אונז נאך אלץ באצאלן טויזנט דאלער, פארוואס? ווייל די חוב וואס מיין טאטע האט געהאט ליגן ביי דיר, וואס ראובן האט געהאט ליגן ביי דיר, די חוב וואס דו ביזט געווען שולדיג פארן טאטן טויזנט דאלער, די חוב איז מטלטלין, דאס איז נישט קיין קרקע, איז די חוב אליין איז נישט געווען משועבד צום בעל חוב, קרקעות ווערן משועבד, מטלטלין ווערן נישט משועבד, און ממילא זאגן די יסומים אלס די ביידע טענות דיינע ביסטו נישט גערעכט, לאמיר אננעמען די ערשטע טענה, דו הייבסט אן מיט פעולה א' אז וואס אז די פעלד האט מען דיר פארקויפט באחריות און ממילא האמיר אונז אן אחריות צו דיר צוריק צו צאלן די געלט ווייל איינער האט דיך געקומען צוכאפן די פעלד, זאגן די יסומים נישט ריכטיג, פארוואס? ווייל בעצם ביסטו אוודאי גערעכט. בעצם, מען האט דיך פארקויפט א פעלד באחריות, און איינער האט זיך געוואלט דא צוכאפן, איז אחריות איז מחייב אז מען דארף דיר צוריק באצאלן, אבער וואס ווען די טאטע וואלט געלעבט ווען ראובן וואלט געלעבט, וואלסטו געקענט גיין צו ראובן, איינער איז מיר געקומען צוכאפן די פעלד, דו האסט דיך אונטערגענומען אחריות, צאל מיר געלט, אבער למעשה ראובן איז טויט, יעצט וואס געשענט ווען א מענטש שטארבט? ווען א מענטש שטארבט, קען מען גובה זיין פון די יסומים אלע זאכן וואס ער איז שולדיג געווען אבער נאר פון קרקע, מען קען נישט גובה זיין פון נכסי יסומים פון מטלטלין, און ממילא זאגן יעצט די יסומים צו שמעון, אונזער טאטע האט אונז נישט איבערגעלאזט קיין שום קרקעות, ער האט אונז נאר איבערגעלאזט מטלטלין, און ממילא אין הכי נמי, דער טאטע האט געהאט אן אחריות צו דיר צוריק צו באצאלן דער פעלד, אבער איך קען דיר נישט העלפן, א גוטע אחריות האסטו געהאט, אבער קיין קרקע איז נישט דא, איך דארף דיר גארנישט געבן. איי זאגסטו די חוב אליין, דאס ווילסטו האלטן פאר זיך? די חוב קענסטו נישט האלטן, ווייל די חוב האט א דין פון מטלטלין, איז די חוב באלאנגט ווייטער צו אונז, די טויזנט דאלער וואס דו ביסט שולדיג פארן טאטן, באלאנגט צו אונז, דו קענסט עס נישט האלטן. ווען ס'וואלט געווען דא א שטיקל קרקע, ווען אונז וואלטן געהאט א שטיקל קרקע, וואלסטו עס געקענט צונעמען פון אונז, אבער א חוב קענסטו נישט האלטן, און ממילא אלס פעולה א' האסטו נישט קיין טענה. די זעלבע זאך אלס פעולה ב'. וואס קומסטו מיט א טענה אלס פעולה ב'? אז דו האסט אונז דא ארויסגעהאלפן. דא געווען א בעל חוב, און די בעל חוב וואלטן אונז בעצם געדארפט באצאלן, אנשטאטס דעם האסטו באצאלט, און ממילא ווילסטו יעצט אונז נישט צאלן. זאגן די יסומים פאר שמעון ביסט דו ווייטער נישט גערעכט. פארוואס? ווייל, די זעלבע נקודה, ווען דער בעל חוב וואלט ווען געקומען צו אונז, וואלטן אונז אים אויך געזאגט ר' איד, אונז קען מען אייך נישט העלפן. אין הכי נמי. די טאטע איז געווען שולדיג געלט, און די טאטע האט געהאט א חוב צו דיר, אבער ווי נישט ווי, אונז האמיר נישט קיין קרקע דיר צו באצאלן, און מטלטלין קענסטו נישט שלעפן. און די זעלבע זאך די חוב וואס שמעון האט אז ער איז שולדיג פאר ראובן, די חוב האט אויך א דין פון מטלטלין, פשט אונז קען מען אייך נישט העלפן. איז ממונפשך זאגן יעצט די יסומים פאר שמעון, דו האסט אונז נישט ארויסגעהאלפן מיט די חוב, ווייל די חוב וואלטן אונז סייווי נישט געדארפט צאלן. די זעלבע זאך אחריות, אין הכי נמי, די טאטע האט געהאט אחריות צו דיר, אבער אונז האמיר נישט אחריות צו דיר, ווייל אונז האבן נישט קיין קרקע דיר צו באצאלן, איז ממילא די חוב וואס דו האסט צום טאטן די טויזנט דאלער וואס דו ביסט שולדיג געווען צום טאטן ביסטו נאך אלץ שולדיג, זאגט רמי בר חמא און ער דארף נאכאמאל באצאלן די טויזנט דאלער אלס די חוב וואס ער איז שולדיג. אמר רבא, זאגט אבער רבא, אז אי פיקח אידך, טאמער דער שמעון איז א פיקח און ער וויל זיך ארויסדרייען דא פון צו באצאלן די איבעריגע טויזנטער, מגבי להו ניהלייהו ארעא והדר גבי לה מינייהו, זאגט רבא ס'איז דא א וועג ארויס, וויאזוי? דורך פעולה א', פשט אזוי אזוי ווי מ'האט געשמועסט בעצם זענען די יתומים שולדיג פאר שמעון אן אחריות דא, ראובן האט זיך אונטערגענומען א אחריות, נאר וואס? די יתומים זאגן, פיין גוט, דער טאטע האט טאקע געהאט אן אחריות אבער אונז האבן נישט קיין קרקע, און מטלטלין קענסטו נישט נעמען און ממילא אונז האבן נישט די אחריות צו דיר. זאגט רבא אז ס'דא א געוואלדיגער פאטענט, מ'קען זאגן פאר שמעון אז ווען דו צאלסט צוריק די חוב פאר די יתומים, צאל נישט מיט קיין געלט. צאל מיט קרקע, נעם דעם שטיקל קרקע, נוץ דאס צו באצאלן די חוב, ברגע וואס דו'סט נוצן דעם קרקע צו באצאלן די חוב, יעצט האבן שוין די יתומים א שטיקל קרקע, און אז די יתומים האבן א שטיקל קרקע, קענען זיי זיך מער נישט ארויסדרייען און זאגן אז אונז האבן נישט קיין אחריות ווייל דער טאטע האט אונז נישט איבערגעלאזט קיין קרקע, טאטע האט טאקע נישט איבערגעלאזט קרקע אבער יעצט האט עטס קרקע, איז די קרקע איז יעצט אן אחריות, איז קען יעצט שמעון גראד צוריק נעמען די קרקע וואס ער האט געצאלט, ער צאלט און ער נעמט עס גראד צוריק, און ווי די ראשונים זאגן ער דארף עס בעצם נישט צאלן, נאר די נקודה איז לומדיש, אז ער זאגט אז די קרקע איז כאילו א תשלום און איך נעם עס צוריק, אזוי קען זיך שמעון ארויסדרייען. איי לכאורה שטעלט זיך די קשיא אז ס'איז נישט אזוי, ווייל לכאורה די יתומים, לאמיר זאגן די יתומים, וואלטן יעצט געגאנגען קויפן עפעס א שטיקל קרקע, סתם זיי וואלטן געמאכט עפעס א ביזנעס, איז כולי עלמא מודה אז שמעון קען נישט יעצט גיין און צוכאפן די קרקע פון די יתומים ווייל זייער טאטע האט געהאט א אחריות צו אים. פארוואס? ווייל ווען איינער קומט מיט אזא טענה, טאטע האט געהאט אחריות איך וועל צונעמען א קרקע, יא קענסט צונעמען עפעס א אלטן שטיקל קרקע וואס האט באלאנגט פארן טאטן, אבער נישט נייע קרקעות וואס זענען יעצט אנגעקומען צו די יתומים, איז וויאזוי קען יעצט שמעון צאלן מיט קרקע און עס גראד צוריקנעמען, ברגע וואס ער צאלט איז פשט ס'א נייע שטיקל קרקע ביי די יתומים, און א נייע שטיקל קרקע קען ער נישט צוכאפן? זאגט אבער רבא ס'איז נישט ריכטיג, ווייל כרב נחמן, דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, יתומים שגבו קרקע בחובת אביהן, בעל חוב חוזר וגובה אותה מהן, רב נחמן האט נאכגעזאגט פון רבה בר אבוה אז ווען יתומים מאנען איין עפעס א שטיקל קרקע אלץ א חוב פון זייער טאטע איז עס כאילו טאקע זיי האבן עס גע'ירש'נט פון זייער טאטע און ממילא דא אויך ווען שמעון באצאלט די קרקע פאר די יתומים איז דאך עס אלץ חוב פונעם טאטן אלץ חוב וואס ער האט געהאט צו ראובן און ממילא איז כאילו די יתומים האבן גע'ירש'נט דעם שטיקל קרקע פון ראובן, און אז זיי האבן גע'ירש'נט די שטיקל קרקע פון ראובן, קען יעצט שמעון גיין און צוריק צוכאפן די קרקע, פארוואס ווייל ראובן האט געהאט אן אחריות צו אים, איז קען ער עס צונעמען אלס די אחריות. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רבה, האט רבה געזאגט, ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון, דא רעדט מען א נייע מעשה, ראובן האט פארקויפט אלע זיינע פעלדער צו שמעון, אויף איינמאל, פארוואס דווקא אויף איינמאל עמיר באלד זעהן. וחזר שמעון, איז געגאנגען שמעון, לאמיר זאגן ס'איז געווען דא צען פעלדער, ער האט געקויפט צען פעלדער פון ראובן, איז געגאנגען שמעון יעצט, ומכר שדה אחת ללוי, איינע פון די צען האט ער פארקויפט פאר לוי, און יעצט ואתא בעל חוב דראובן, רוקט זיך אן א בעל חוב פון ראובן, און ער מאנט פון ראובן געלט, ראובן האט נישט, ער בעט פון ראובן א פעלד, ראובן האט אויך נישט, ער האט אלעס פארקויפט, איז גייט ער צו שמעון, שמעון האט נײַן, לוי האט איינס, איז דער דין איז רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, טאמער דער בעל חוב וויל קען ער נעמען פון די נײַן פעלדער פון שמעון, און טאמער ער וויל קען ער נעמען די איין פעלד פון לוי פון וועלכע ער וויל קען ער נעמען, אבער, זאגט רבה, ולא אמרן אלא דזבנה בינונית. די דין איז נאר געזאגט געווארן טאמער לוי האט געקויפט א בינונית פעלד, פשט ס'דא דריי סארט פעלדער, עידית, בינונית, זיבורית, עידית דאס די בעסטע מינע פעלדער, בינונית איז מיטלמעסיג, זיבורית איז די שוואכסטע, וואס די דין איז אז א בעל חוב איז גובה פון בינונית, אזא הלכה איז דא, און במילא זאגט רבא טאמער לוי האט געקויפט א בינונית פעלד פון שמעון, און דאס די איינציגסטע בינונית פעלד וואס איז דא דא, ס'איז נישט איבערגעבליבן ביי שמעון קיין שום בינונית פעלד, דעמאלטס טאקע איז געזאגט געווארן די דין אז די בעל חוב קען נעמען סיי פון שמעון סיי פון לוי, פארוואס? ווייל פון איין זייט קען ער גיין צו שמעון, און ער קען זאגן פאר שמעון, הער צו, איך וויל נישט פייניגן לוי, לוי איז א דרגה ווייטער, א דרגה אראפ, ער האט געקויפט פון דיר, דו למעשה האסט געקויפט פון ראובן, איך האב נישט צוטון מיט לוי, איך וויל גארנישט האבן צוטון מיט אים, איך גיי צו דיר, דו האסט נישט קיין בינונית, דו האסט נאר עידית, נישט מיין פראבלעם, איך נעם דיר צו א עידית פעלד, דאס איז טאמער ער וויל נעמען פון שמעון. טאמער אבער ער זעט שמעון האט נישט קיין עידית, האט נאר זיבורית, קען ער זאגן, ווייסט וואס, איך גיי צו לוי, איך גיי יא צו לוי, לוי האט א בינונית פעלד, ווי נישט ווי אלעס איז משועבד צו מיר, א בעל חוב האט א רעכט צו נעמען פון בינונית, ער קען עס צונעמען פון לוי, און פאר דעם קען ער נעמען אדער פון שמעון אדער פון לוי, און נאך מער, ווי רש"י לייגט צו, אז בעצם ביי ראובן אליין, לאמיר זאגן ראובן אליין וואלט נאך יא געהאט פעלדער דא, לאמיר זאגן ראובן וואלט איבערגעבליבן מיט איין זיבורית פעלד, דעמאלטס קומט נישט אריין די גאנצע שמועס, דעמאלטס קען ער נישט גיין נישט צו שמעון נישט צו לוי, אפילו שמעון האט בינונית פעלדער, קען ער נישט קומען איך בין א בעל חוב סקומט מיר בינונית סגייט מיר נישט אן פארוואס ווייל סדא א כלל אז אין גובה מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין טאמער ראובן האט א פעלד מוז ער נעמען די פעלד נישט קיין חילוק וואסערע מצב די פעלד איז אבער די כלל די דין איז בעצם א תקנה און סאיז נאר געזאגט געווארן ביי ראובן אליין פשט ביי שמעון און ביי לוי איז דאס נישט דא לוי קען נישט יעצט זאגן פארן בעל חוב גיי אוועק פון מיר גיי צו שמעון ווילאנג שמעון האט עפעס מוזטו גיין צו אים. פארוואס? ווייל די גאנצע תקנה האבן חזל מתקן געווען לטובת לקוחות, פשט אז מען וואלט נישט מתקן געווען די תקנה וואלט קיינער נישט געקענט קויפן א פעלד ביי קיינעם, ווייל יעדער דארף מורא האבן איך העט קויפן פון אים היינט א פעלד, מארגן העט קומען זיין בעל חוב און ס'העט זיך אים אנשמעקן פונקט מיין פעלד העט צוכאפן מיינס, העט קיינער נישט קענען גארנישט קויפן, האבן חזל געזאגט ווייסטו וואס קענסט קויפן געזונטערהייט, ווייל קענסט זיין פארזיכערט אז טאמער ס'העט קומען א בעל חוב העט ער נישט קומען צו דיר, טאמער ס'איבערגעבליבן ביי דעם מוכר עפעס אנדערע פעלדער העט ער מוזן נעמען פון יענע, אזוי קען יעדער איינער קויפן רואיג, אבער ווייטער די תקנה האט מען מתקן געווען לטובת לקוחות, דא וואס סיי שמעון און סיי לוי זענען ביידע לקוחות, קען נישט לוי זאגן גיי צו שמעון ווייל איך בין דער לוקח, שמעון איז אויך דער לוקח, און ממילא איז די טענה נישט קיין טענה, איז אוודאי קען דער בעל חוב נעמען סיי פון שמעון און סיי פון לוי. נאך מער, רש"י רעדט אויך אויס, און מען האט שוין פריער בעצם דערמאנט, אז פארוואס טאקע מוז מען איינזעצן דא די ציור אז ראובן האט אלעס פארקויפט אויף איינמאל צו שמעון? פארוואס קען נישט זיין אז ער האט עס פארקויפט צוביסלעך צוביסלעך, די ערשטע, די צווייטע, די דריטע, אזוי ביז די צענטע? איז ווי רש"י זאגט, ווייל דעמאלטס, טאמער ס'וואלט אזוי געווען, אז ראובן וואלט פארקויפט אלעס צוביסלעך צוביסלעך, און נאכדעם וואס שמעון האט אפגעקויפט אלע, אזוי כסדרן די ערשטע די צווייטע ביז די צענטע, נאכדעם האט לוי אפגעקויפט פון שמעון לאמיר זאגן די פיפטע פעלד, און יעצט קומט די בעל חוב, איז דא אוודאי קען לוי זאגן פארן בעל חוב גיי אוועק פון מיר, פארוואס? ווייל לוי קען זאגן פארן בעל חוב, וואס ווילסטו, מיין פעלד די פיפטע פעלד? ס'איז בכלל נישט משועבד געווען צו דיר, פארוואס? ווייל ווען ראובן האט פארקויפט די פיפטע פעלד צו שמעון, האט ער נאך געהאט פינף פעלדער ביי זיך, די זעקסטע די זיבעטע די אכטע די ניינטע די צענטע האט ער נאכנישט פארקויפט. און אזוי ווי מען האט יעצט געזאגט אז אין גובה מנכסים משעבודים במקום שיש בני חורין, פשט, דעמאלטס ווען דו וואלסט דעמאלטס געקומען מאנען א פעלד, וואלסטו נישט געקענט נעמען די פיפטע, וואלסט געדארפט נעמען פון אלע פעלדער וואס ראובן האט נאך נישט פארקויפט, ממילא זאגט לוי, קענסט נישט נעמען מיינס, ווייל מיינס איז בכלל נישט משועבד, נאר די לעצטע, נאר די צענטע פעלד, די לעצטע פעלד וואס ראובן האט פארקויפט, נאר יענץ איז משועבד, נאר יענץ קענסטו גובה זיין, איז אוודאי וואלט לוי געקענט אוועקשיקן די בעל חוב, און זאגן גיי כאפ די צענטע פעלד, לאז אפ מיינס, מיינס איז די פיפטע, איז פארדעם מוז מען איינזעצן דא אז ראובן האט אלעס פארקויפט אויף איין מאל צו שמעון, איז פשט די גאנצע זאך איז אריבער אויף אמאל, ס'איז נישט געגאנגען צוביסלעך צוביסלעך אזוי אז די חוב איז געבליבן נאר אויף די לעצטע, אלעס איז געגאנגען אויף איין מאל, איז דא טאמער לוי האט געקויפט פונקט די בינונית פעלד פון שמעון, קען יעצט די בעל חוב נעמען סיי פון שמעון און סיי פון לוי, אבער זאגט רבא, אבל זבנה עידית וזיבורית, טאמער לוי האט געקויפט פון שמעון א עידית פעלד אדער א זיבורית פעלד, דעמאלטס קען נישט די בעל חוב צונעמען פון לוי דעם פעלד, ווייל מצי אמר ליה, קען לוי זאגן פארן בעל חוב, להכי טרחי וזביני ארעא דלא חזיא לך, כ'האב דווקא געקויפט א פעלד וואס איז נישט ראוי פאר דיר, פשט א בעל חוב אזוי ווי מ'האט געשמועסט נעמט פון בינונית, איך האב דווקא נישט געקויפט א בינונית פעלד אז דו זאלסט מיך אפלאזן, זאלסט נישט קומען צו מיר,

וואס פון דארט זאלסטו עס קענען נעמען, לאז מיך אפ, לוי קען אים אוועקשיקן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר אביי, האט אביי געזאגט א נייע ציור, ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות, טאמער ראובן האט פארקויפט א פעלד פאר שמעון מיט אחריות, און ואתא בעל חוב דראובן וקטריף לה מיניה, גייט טאקע יעצט דער בעל חב פון ראובן, און ער וויל צוכאפן די פעלד פון שמעון, און ראובן האט זיך דא אונטערגענומען אחריות, פשט טאמער עס וועט אים געלונגען צוצוכאפן די פעלד פון שמעון, עט ראובן דארפן באצאלן א נייע פעלד, איז די דין זאגט אביי, דינא הוא דאזיל ראובן ומפצי ליה איז די דין אז ראובן קען גיין דא און ער קען האבן צו טון מיטן בעל חוב, פשט ער קען אנהייבן זיך טענה'ן מיטן בעל חוב און זאגן פארן בעל חוב, דו האסט נישט קיין רעכט צוצוכאפן דער פעלד פון שמעון, פארוואס ווייל דו זאגסט אז איך בין דיר שולדיג געלט, איך האב א טענה קעגן דיר איך האלט דו ביסט מיר אויך שולדיג געלט, ממילא דער חוב איז מבטל דער חוב. אדער ער קען זאגן א צווייטע טענה למשל ער קען אים זאגן איך וויל זאלסט שווערן, אזעלכע סארט זאכן, פשט, ראובן איז א בעל דין דא, וואס די חידוש? די חידוש איז ולא מצי אמר ליה, אז דער בעל חוב קען נישט זאגן פאר ראובן לאו בעל דברים דידי את, פשט, ווי קומסטו דא אריין איך קען דיר בכלל נישט, איך גיי צו דער פעלד, דער פעלד ליגט ביי שמעון, איך האב דא צו טון מיט שמעון, טאמער שמעון האט עפעס וואס צו זאגן, זאל ער זאגן, דו, איך קען דיר נישט פון ערגעץ. ניין, ער האט נישט קיין רעכט דאס צו זאגן, פארוואס? ווייל משום דער אומעליי, ווייל ראובן קען אים צוריקענטפערן אז כ'האב נאר איינמאל צוטון דא, ווייל דמפקת מיניה עלי הדר, טאמער דו וועסט צוכאפן די פעלד פון שמעון, עט דאך שמעון צוריקקומען צו מיר, ווייל כ'האב זיך אונטערגענומען א אחריות, און כ'על אים דארפן באצאלן, און מילא הייס איך דא יא א בעל דין, און מילא האט ער א רעכט זיך צו טענה'ן מיט'ן בעל חוב, כדי צו פרובירן צו ראטעווען די פעלד, ואיכא דאמרי, און ס'דא וואס זאגן אז אפילו שלא באחריות נמי, אפילו טאמער ראובן האט פארקויפט די פעלד פאר שמעון אן קיין אחריות, הייסט ראובן אויך א בעל דין דא, אפילו אז טאמער די בעל חוב וועט מצליח זיין אוועקצושלעפן די פעלד וועט ראובן נישט דארפן באצאלן, און פארוואס הייסט ער א בעל דין? ווייל דאמר ליה, ראובן קען זאגן פארן בעל חוב, לא ניחא לי דתהוי ליה לשמעון תרעומת עלי, איך וויל נישט שמעון זאל האבן טענות אויף מיר, און ממילא טאמער דו וועסט צוכאפן די פעלד פון שמעון, וועט שמעון זיין אויפגערעגט אויף מיר, איך וויל נישט, הייס איך דא א בעל דין, און איך קען זיך טענה'ן מיט דיר, איך קען דיר רופן אין דין תורה, איך קען זאגן פאר בית דין אז איך וויל זאלסט שווערן, אזוי ווי מ'האט פריערט אויסגערעדט, ראובן הייסט דא א בעל דין. זאגט די גמרא ווייטער, אמר אביי, נאך א ציור, ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות, טאמער ראובן האט פארקויפט פאר שמעון א פעלד אן קיין אחריות, ויצאו עליו עסיקין, און נאכדעם איז ארויס א שמועה, א ערעור, אז די פעלד באלאנגט ניטאמאל צו ראובן, אזא שמועה איז ארויס. איז שמעון הערט די שמועה, עס ווערט אים שווארץ פארן אויגן, ער וויל צוריק ציען פון די גאנצע מכירה, יעצט רעדט זיך דא ביי א ציור וואס שמעון האט נאכנישט באצאלט, געלט האט ער נאכנישט געגעבן פאר ראובן, און מילא איז די דין אזוי, עד שלא החזיק בה, טאמער שמעון האט נאכנישט געמאכט קיין חזקה אויפן פעלד, פשט ס'אפילו נישט געווען קיין קנין, פשט ס'איז דא נישט קיין קנין און נישט קיין געלט, דעמאלטס יכול לחזור בו, קען אוודאי שמעון צוריקציען, קען זאגן פאר ראובן כ'האב געהערט שמועות איך וויל נישט די גאנצע זאך, אבער משהחזיק בה, נאכדעם וואס שמעון האט מחזיק געווען אין דעם פעלד האט געמאכט דא א קנין א חזקה, אינו יכול לחזור בו, קען ער מער נישט צוריקציען, און אפילו טאקע ער האט נאכנישט באצאלט קיין געלט, ער וועט מוזן יעצט באצאלן די געלט, פארוואס? משום דאמר ליה, ווייל ראובן קען זאגן פאר שמעון, חייתא דקטרי, פשט א זאק אנגעפילט מיט קניפן מיט קשרים, סברת וקבלת, האסטו מסכים געווען צו קויפן צו מקבל זיין אויף זיך, פשט דו האסט זייער גוט געוואוסט אז סקען זיין אז דו גייסט דא דערלייגן די געלט ווייל דו האסט דאך געקויפט די פעלד אן קיין אחריות, און מילא גייט מיר נישט אן ס'יעצט ארויס שמועס, ווי נישט ווי האסט געמאכט דא א קנין, איז צאל, צאל דאס וואס דו האסט דיך מחייב געווען, יעצט דאס איז נאר טאמער ער האט'ס געקויפט אן קיין אחריות. וואס איז טאמער שמעון וואלט עס געקויפט מיט אחריות? דעמאלטס וואלט אוודאי געווען די דין אז ער וואלט נישט געדארפט באצאלן פאר ראובן די געלט ווען ער הערט די שמועה, ווייל ער וואלט געזאגט פאר ראובן הער צו, דו האסט דאך דא אונטערגענומען אחריות אז טאמער איך גיי פארלירן די פעלד גייסטו מיר באצאלן, איז ווייסטו וואס איך האלט די געלט ביי זיך און מ'עט זען וואס עט זיין, טאמער ווען ס'עט נתברר ווערן אז די שמועה איז ריכטיג איז דארפסט מיר נישט צאלן, כ'האב געהאלטן די געלט ביי זיך, טאמער נישט דעמאלטס על איך דיר צאלן, דאס איז טאמער ס'וואלט געווען מיט אחריות, אבער אביי רעדט ביי אן אופן וואס איז נישט געווען קיין אחריות, איז לייגט אביי צו, דרך אגב, ומאימת מחזיק בה, וואס הייסט מאכן א חזקה אויף א פעלד, געט ער א דוגמא, איז דא אפאר וועגן אבער ער געט דא איין דוגמא, מכי דייש אמצרי, אמאליגע צייטן איז געווען א מצרא, אזא שטיקל ערד ארום און ארום די פעלד וואס דאס איז געווען די גבול פונעם פעלד, איז טאמער שמעון טרעט אויף דעם מצרא, אזוי פלעגט זיין, מען פלעגט טרעטן אויף דעם עס באהארטעווען, דאס האט געוויזן די גבולות פון דעם פעלד, אזוי האט מען באפעסטיגט די פעלד און געוויזן אז ס'איז זיינס, דאס איז א מעשה חזקה. דאס איז איין נוסח אין די מימרא פון אביי. איכא דאמרי, איז דא וואס זאגן נאך מער, אז אביי האט געזאגט אפילו באחריות נמי, אפילו אז ראובן האט זיך אונטערגענומען אחריות, פון דעסטוועגן קען נישט שמעון צוריקציען נאכדעם וואס ער האט געמאכט א חזקה, און ער מוז באצאלן פאר ראובן די געלט. איי פארוואס? ס'איז דאך ארויס א שמועה דא, און קען זיין די שמועה וועט נתברר ווערן אז ס'איז אמת, איז קען שמעון זאגן איך וויל האלטן די געלט ביי זיך, ניין, דאמר ליה, ווייל ראובן קען זאגן פאר שמעון, אחוי טירפך ואשלם לך, פשט ווען דו עסט מיר ברענגען דיין שטר טירפא, פשט אז לאמיר זאגן די שמועה העט נתברר ווערן אז ס'איז ריכטיג, און מען העט דיר צוכאפן די פעלד, עסט גיין אין בית דין און עסט אויפווייזן עסט מיר ברענגען א שטר אז מען האט דיר צוגעכאפט די פעלד, העב איך דיר צאלן, אדערווייל זאגט ראובן פאר שמעון, האלט איך און איך זאג דיר אז די שמועות איז אלץ שטותים, ס'העט קיינמאל נישט נתברר ווערן אז ס'איז נישט געווען מיינס ס'איז טאקע מיינס, און ממילא באצאל מיר, טאמער וועסט פארלירן די פעלד דעמאלטס וועסטו צוריקקריגן דיין געלט.